די קנעכט וואס די פרוי האט אריינגעברענגט אין איר נדן, מ'האט עס ניט אפגעשאצט, שטייט, יוצאין בשן ועין לאישה, אויב די פרוי איז ארויסגעהאקט א צאהן אדער געמאכט בלינד די אויג, ווערן זי פריי, אבל לא לאיש. ווי יעצט זען אז דער מאן האט געמאכט בלינד די אויג פון עבד אדער הפיל את שינו, איז ער נישט פריי, ווייל דער גוף פון די עבדי מלוג איז נישט קונה צום מאן. אין די צווייטע ברייתא שטייט לא לאיש ולא לאישה. האב מיר געוואלט איינלערנען אין וועלכער סברא קריגן דיע צוויי ברייתות אין תקנת אושא. אז דער וועלכער לערנט לאישה האלט נישט תקנת אושא, וואס תקנת אושא געוועזן אז דער מאן האט א שטארקן כח אין די נכסי מלוג, ווי די גמרא דערמאנט דף פ"ח עמוד ב' אין סוף עמוד, דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, כאטש דער גוף האט דאך באלאנגט צו דער אישה, דאך הבעל מוציא מיד הלקוחות, כאטש אומעדום איז קנין פירות נישט ווי קנין הגוף, נאר בעל בנכסי אשתו, האבן די חכמים געמאכט שטארק זיין שיעבוד, משום איבה ס'זאל נישט זיין צווישן זיי קיין שנאה, איז דאס וואס שטייט אין דער ערשטער ברייתא, אז זיי גייען ארויס פריי לאישה אבל לא לאיש האלטן נישט תקנת אושא, און דאס וואס שטייט אין דער צווייטער ברייתא לא לאיש ולא לאישה, זיי האלטן פון תקנת אושא, וועגן איש גייען זיי נישט ארויס, ווייל זיי האבן דאך נישט קונה געווען זייער גוף ממש, מכח דער אישה גייען זיי נישט ארויס בשן ועין, ווייל ס'איז שטארק דער שיעבוד פון מאן ס'זאל זיין כקנין הגוף. זאגט אויף דעם יעצט די גמרא ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דא זאגן אידי ואידי לאחר תקנה, ביידע ברייתות רעדן זיך נאך דעם וואס ס'איז געווען תקנת אושא, וואס די תקנה איז געוועזן אז דער שיעבוד פון דעם מאן אין די נכסי מלוג איז א שטארקע ואית להו תקנת אושא, און ביידע ברייתות האלטן תקנת אושא, ממילא איז גוט דיע ברייתא וואס עס שטייט לא לאיש ולא לאישה, אלא למאן דאמר לאישה ולא לאיש.

הקדש, איינער האט געמאכט זיין אקס פאר אפותיקי צום בעל חוב, נאכער איז געגאנגען דער לוה און ער האט מקדיש געווען דעם שור וועלכן האט מען געמאכט פאר אפותיקי, קדושת הגוף למזבח, נעמט דאס אוועק דעם שעבוד וואס איז געווען צו דעם מלווה, און מען קען אים מקריב זיין אויפן מזבח, ס'איז נישט קיין גזל. ווייל די הקדש מאכט זאל אוועקגיין די שעבוד, ווייל עס איז דאך נישט געווען ממש דעם מלווה'ס א זאך, און דער דין איז נישט בלויז געזאגט געווארן בהקדש, אלע איסורים זענען מפקיע פון שעבוד, למשל תכריכין פון מת האבן די דרא אינגע פון איסור עס איז אסור בהנאה, האט עס אויכן דין כקדושת הגוף, און ס'איז מפקיע מידי שעבוד. רש"י זאגט אז דער דין איז נאר געזאגט געווארן דווקא קדושת הגוף, מ'האט מקדיש געווען דעם שור פאר א קרבן אויפן מזבח, ווי עט אבער זיין קדושת דמים, איז ניט שטארק ס'זאל אוועקנעמען דעם שעבוד פון דעם מלווה, ביי קדושת דמים ער האט מקדיש געווען איז דער הקדש נישט חל, און די גמרא דערמאנט דיך דאך אין ערכן, אז ווי וועט זיין, דער לוה האט מקדיש געווען די נכסים וואס זענען משועבד צו די מלווה, איז זאגן מיר אז אין אמת'ן די הקדש איז נישט חל, נאר וואס דען, מפני מראית עין, מען זאל נישט זאגן אז הקדש גייט ארויס בלי כלום, זאל גיין דער מלווה און מוסיף זיין איין דינר און ער לעזט אויס מצד הדין איז נישט חל די הקדש, פארוואס איז מען איז ער מוסיף נאך א דינר אויסצולעזן מען זאל נישט זאגן הקדש יוצא בלא פדיון? דאס איז די טייטש הקדש? תוספות פרעגט, אין אמת'ן איז דאך מכר אויך מפקיע מידי שעבוד, האמער דאך געלערנט אין גמרא אין ערשטן פרק דף י"א, אז אויב עשה שורו אפותיקי ומכרו, איז די מכירה מכירה, עס גייט אוועק די שעבוד. ענטפערט תוספות, דארטן איז נישט דער זעלבע טעם ווי ס'איז דא ביי הקדש און חמץ און שחרור. דא איז דער טעם ווייל מן השעבוד, אז דאס איז מען נעמט אוועק דעם שעבוד, אבער דארטן די מכירה מצד הדין נעמט נישט אוועק דעם שעבוד, נאר ס'א תקנה פון די רבנים צוליב די שאדן פון די לקוחות, ווייל ס'האט דאך נישט קיין קול אז ר'האט געמאכט דעם שור פאר א אפותיקי, וואס איז שולדיג דער לוקח? א ראיה האסטו, אז עשה עבדו אפותיקי וואס האט יא א קול איז דער דין, ומכרו אויב נאכדעם האט ער אים פארקויפט בעל חוב גובה ממנו. זע איך דאך אז מכירה איז נישט מוציא דעם שעבוד, נאר דאס וואס איך זע ביי שור ס'איז מוציא איז נאר א תקנה מדרבנן. די צווייטע זאך זאגט רבא, חמץ, א גוי האט געליגן געלט צו א איד, דער איד גיט א משכון דעם חמץ, אבער דער חמץ געפינט זיך נאך אין דעם רשות פון דעם איד, די חמץ איז משועבד צו דעם גוי. דער גוי האט עס נאך נישט באקומען, אז עס קומט דער זמן פון ביעור חמץ, איז דער איסור חמץ נעמט אוועק וואס איז משועבד צום גוי, און דער איד איז מחויב מבער צו זיין די חמץ. דאס וואס שטייט דארט אין דער משנה אין פסחים דף ל, נכרי שהלווה לישראל על חמצו, א גוי האט געליגן געלט צו א איד אויפן חמץ מותר בהנאה לאחר הפסח, לערנט רבא דארט אריין אז דאס רעדט זיך אז ער האט עס שוין איבערגעגעבן א משכון צו דעם גוי, עס פעלט נישט קיין גוביינא, דעמאלט אויך איז עס נישט קיין שעבוד נאר ס'קניה ממש, אבער דארט וואו ס'נאר דא א שעבוד, ס'פעלט גוביינא, דעמאלט איז דער איסור חמץ מפקיע פון שעבוד. די דריטע זאך איז ושחרור אז ר'האט געמאכט זיין שור אפותיקי און אויב האט דער לווה האט אים באפרייט איז ער באפרייט ווייל די שחרור נעמט אוועק פון דעם שעבוד ממילא איז דא אויך די זעלבע זאך דו פרעגסט די קשיא פארוואס גייען זיי ארויס די עבדי מלוג לאישה. זענען דאך משעובד צו די מאן, יע זענען משעובד צום מאן, אבער שחרור איז מפקיע פון שעבוד, זאגט די גמרא לימא מיר וועלן זאגן דרבא תנאי היא, אין רבא'ס דין איז דא מחלוקת פון תנאים, ווייל די ברייתא וואס ס'שטייט אז די עבדי מלוג גיין נישט ארויס פריי לא לאיש ולא לאישה, ווען די אישה איז טוט אויסהאקן א צאן ווערן זיי נישט באפרייט, זעה איך דאך שחרור איז נישט מפקיע פון דעם שעבוד וואס די עבדי מלוג זענען בשעבוד צום מאן, זאגט די גמרא לא, ניין, דכולי עלמא אית להו דרבא, אלע האלטן וואס רבא זאגט אז שחרור איז מפקיע פון שעבוד. והכא דא אויך קריגן זיך די צוויי ברייתות אלמוה רבנן לשעבודא דבעל, דאס וואס שטייט אין דער ברייתא עבדי מלוג גיי נישט ווערן נישט באפרייט בשן ועיין לא לאיש ולא לאישה, פארוואס נישט לאישה? ווייל זיי זאגן אז די שעבוד פון דעם מאן איז א שטארקע שעבוד, שטענדיג שעבוד איז שחרור מפקיע, נאר דא אויב אז דער מאן האט א שטארקן שעבוד דעמאלט איז עס נישט מפקיע, און די צווייטע ברייתא וואס שטייט אז עבדי מלוג גייען ארויס פריי לאישה אבל לא לאיש, איז עס דאך זיכער ווי רבא זיי האלטן אז דער שעבוד פון מאן איז נישט קיין שטארקערער. תקנת אושא מאכט עס נאר א שעבוד ווי אומעדום, און שחרור איז מפקיע פון שעבוד. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן? דכולי עלמא, לית להו להני תנאי תקנת אושא, דיע צוויי ברייתות וואס מיר האבן געהאט פריער, וואס אין דער ערשטער ברייתא שטייט, אז עבדי מלוג יוצאין בשן ועיין לאישה אבל לא לאיש, אין דער צווייטער ברייתא שטייט, לא לאיש ולא לאישה, זיי האלטן נישט תקנת אושא, און אויב זיי האלטן נישט תקנת אושא, איז דער קנין וואס דער מאן האט אין די נכסי מלוג, איז אזוי ווי אומעדום

אז זיי גייען ארויס בשן ועיין לאישה ולא לאיש, ווייל דער תנא האלט אז קנין פירות וואס די מאן האט אין די עבדי מלוג איז לאו כקנין הגוף דמי, הייסט עס אז זיי באלאנגען צו די אישה, גייען זיי ארויס בשן ועיין לאישה, און די צווייטע ברייתא וואס שטייט לא לאיש ולא לאישה, ווייל דער תנא האלט, קנין פירות כקנין הגוף דמי, איז פון דעם מאן ווערן זיי נישט באפרייט, ס'איז נאר כקנין הגוף דמי, ס'איז נישט ממש קנין הגוף, און וועגן די אישה גייען זיי נישט ארויס, ווייל דער מאנ'ס שעבוד, די קנין פירות איז דאך כקנין הגוף. ובפלוגתא דהני תנאי, אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון דיע תנאים קריגן זיך אין די זעלבע מחלוקת, דתניא מיר האבן געלערנט, המוכר עבדו לאחר, איינער פארקויפט זיין עבד כנעני צו א צווייטן, ופסק עמו, דער מוכר האט זיך געמאכט א תנאי מיט דעם לוקח, על מנת שישמשנו שלושים יום, אז דרייסיג טאג זאל ער נאך ביי אים בלייבן, קומט אויס אז דיע דרייסיג טעג האט דער ערשטער בעל הבית אין דעם עבד נאר א קנין פירות, ווייל פארקויפט דער גוף איז דאך שוין געווארן פארקויפט. דער דין איז ווען מען דערהרגעט א עבד כנעני קומט דער מענטש מיתה, ס'איז נישט קיין חילוק צו דער עבד איז גלייך געשטארבן, צו דער עבד איז געשטארבן אין דריי יאר ארום, אויב די סיבה איז געוועזן דאס וואס דער האט אים געשלאגן קומט אים מיתה, ווי איז אבער אז דער בעל הבית האט אים געגעבן א קלאפ איז דא א דין יום או יומיים, יום או יומיים איז די טייטש אז אויב ער איז נישט גלייך געשטארבן, ער איז געבליבן לעבן פיר און צוואנציג שעה, אזוי דרש'נט די גמרא, איז דעמאלט קומט אים נישט קיין מיתה, ווי איז אבער ער איז געשטארבן אין די פֿיר און צוואַנציק שעה קומט אים יא מיתה, איז דער דין יום או יומיים, און נאר לגבי דעם בעל הבית איז מיר דא א שאלה ווער איז זיין בעל הבית, צי דער ערשטער ווייל ער טוט דאך אים באדינען, ממילא אז אויב דער ערשטער האט אים געגעבן א קלאפ ער איז געשטארבן אין די פֿיר און צוואַנציק שעה קומט אים נישט קיין מיתה, און ביי דעם צווייטן זאל יא קומען מיתה ווייל ער האט דאך באדינט דאך אים נישט, אדער ווייל דער גוף איז דאך נקנה צו דעם צווייטן, איז זיין בעל הבית דער צווייטער דער לוקח, און דער צווייטער איז דא בדין יום או יומיים. רב מאיר אומר זאגט רב מאיר ראשון, דער ערשטער בעל הבית דער מוכר, ישנו בדין יום או יומיים, אויב ער האט אים געגעבן א קלאפ אין די דרייסיג טעג וואס ער האט ביי אים געארבעט, און ער איז נישט געשטארבן תחת ידו, נאר איז געבליבן לעבן יום או יומיים, קומט אים נישט קיין מיתה. און אין די דרייסיג טעג וואס ער איז בבית ראשון, אז דער צווייטער האט אים געגעבן א קלאפ און ער איז געשטארבן, איז ער נישט בדין יום או יומיים, אפילו ער איז געשטארבן אין א צייט ארום איז נהרג עליו, אפילו ער איז געשטארבן מחולי זה סוף שלשה שנים, ווייל קנין פירות קסבר, ווייל רב מאיר האלט קנין פירות כקנין הגוף דמי, די קנין פירות וואס דער ערשטע האט אין דעם עבד איז כקנין הגוף, איז דער ערשטע די בעל הבית, רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, שני ישנו בדין יום או יומיים, דער צווייטער, דער לוקח איז דא אין דין פון יום או יומיים, אויב דער צווייטער האט אים געגעבן א קלאפ און ר'איז נישט געשטארבן אין דעם מעת לעת, איז ער פטור פון מיתה, מפני שהוא כספו, ווייל ער באלאנגט דאך צו דעם צווייטן, ס'איז זיין געלט, קסבר, רב יהודה לערנט, קנין פירות, לאו כקנין הגוף דמי.

אז אויב מ'האט אים געגעבן א קלאפ און ר'איז נישט געשטארבן אין דעם מעת לעת אין די פֿיר און צוואַנציק שעה קומט נישט קיין מיתה זה מפני שהוא תחתיו דער ערשטער דער מוכר ווייל יעצט איז ער ביי אים ער טוט אים באדינען וזה און דער צווייטער דער לוקח איז דא ביי דין יום או יומיים מפני שהוא כספו ווייל ס'איז דאך זיין געלט דער גוף איז דאך נקנה צו אים

נאך די פיר און צוואנציג שעה קומט מיתה און סיי דער צווייטער. זה, דער צווייטער איז נישט דא ביי דין יום או יומיים לפי שאינו תחתיו, יעצט ארבעט ער דאך נישט ביי אים, וזה, און דער ערשטער איז נישט דא ביי דין יום או יומיים שאינו כספו, ס'איז נישט זיין געלט, דער גוף באלאנגט נישט צו אים, ס'באלאנגט צו אים נאר א קנין פירות אויף דער צייט. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מה טעמא דרב אלעזר, וואס איז דער טעם פון רב לעזער'ן וואס ער זאגט ביידע זענען נישט קיין בעל בתים? אמר קרא שטייט אין פסוק כי כספו הוא, זאגן מיר כספו המיוחד לו, אויב די כספו איז מיוחד נאר צו אים, אבער דא האבן דאך צו אים א שייכות ביידע, ווערט ער נישט אנגערופן ווי זיינס א עבד, ווען זאג איך דיר דעם דין יום או יומיים ווען ער איז זיין בעל הבית אינגאנצן? זאגט די גמרא, כמאן אזלא, ווי ווער וועט אויסקומען? הא דאמר אמימר, דאס וואס אמימר האט געזאגט, איש ואישה שמכרו בנכסי מלוג, דער מאן און די פרוי האבן פארקויפט די נכסי מלוג, לא עשו ולא כלום, איז אפילו ביידע האבן פארקויפט צוזאמען זאגן מיר לא עשו ולא כלום, די מכירה איז נישט קיין מכירה, ווי ווער איז דאס? כרב לעזער, אזוי ווי רב לעזער, דאס הייסט כאטש ביידע האבן פארקויפט און אויב איינער איז געשטארבן קען דער אנדערער צונעמען פון די לקוחות, איי שטעלט זיך א שאלה אם עדים בשותפים זאגט מען דאך אז צו פארקויפן איז פארקויפט, דא איז דאך אויכעט שותפן. זאגט די רשב"א, ביי שותפן די טייטש האט יעדער איינער א חלק אין גאנצן צו נעמען א העלפט, אזוי דער אזוי דער, אבער דא איז זייער קנין אין דעם איז דאך א דיפערענץ, זי האט נאר דעם גוף, און אלץ איז נקנה צו אים צו פירות, און נישט דא קיין זאך ס'זאל זיין מיוחד ס'לזה, ס'לזה. ס'איז נישט מיוחד לא לזה ולא לזה. און ממילא ביי שותפים, יעדע זאך באלאנגט צו יעדן איינעם, אבער דא האט דאך איינגעטיילט אין דיע זאכן. איז דאס וואס מיר זאגן לא עשו ולא כלום, גייט ווי רבי לעזער וואס סדארף זיין כספו המיוחד לו. זאגט די גמרא, מאן תנא, ב ווער וועט אויסקומען? להא דתנו רבנן, דאס וואס די רבנן האבן געלערנט, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, דער וועלכער איז חציו עבד וחציו בן חורין, וכן עבד של שני שותפין, א עבד פון צוויי שותפין, אין יוצאין בראשי איברים שאינם חוזרין. גייט נישט ארויס אין ראשי איברים, ראשי איברים איז א חוץ שן ועין איז דא נאך פֿיר און צוואַנציק, די גמרא רעכנט עס אויס די די צען פינגער פון די הענט, די צען פינגער פון די פיס, און ראשי אזניים, ראשי ראש החוטם, ראש הגויה, איז ווער גייט דאס? אמר ליה ר' מרדכי לרב אשי, הכי אמרו משמיה דרבא, אזוי האט מען געזאגט אין נאמען פון רבא. רבי לעזער היא, דאס גייט ווי רבי לעזער, מי לא אמר רבי לעזער האט ער נישט געזאגט רבי לעזער, כספו המיוחד לו, ווען איז מען א בעל הבית? ווען די כסף דער עבד איז מיוחד צו אים, נאר צו אים, הכא נמי, אזוי דא אויכעט, דארף זיין עבדו המיוחד לו. אז דאס וואס ער גייט ארויס פריי דווקא ווען ר'איז מיוחד צו אים. תוס' איז באווארנט דא. מיר האבן דאך פריער געזאגט. אז צוויי שותפים האבן א זאך איז נישט דא קיין חסרון פון מיוחד לו, ווייל יעדער איינער האט א חלק אין גאנצן צו נעמען א העלפט. פארוואזשע זאגט מען דא א עבד פון שני שותפים גייט נישט ארויס פריי? זאגט תוספות אז דאס וואס שטייט עבד של שני שותפים מיינט מען צו איינעם באלאנגט די גוף און צום אנדערן די פירות, און די זעלבע זאך חצי עבד וחצי בן חורין מיינט מען אז די גוף באלאנגט צו דעם עבד, דער עבד איז געווארן אויסגעלעזט ס'פעלט נאר א גט שחרור ער זאל זיין מותר אין א בת חורין, אבער לו יצוייר ס'זאל זיין צוויי אזוינע שותפים, זאגן מיר דאך אז יעדער איינער האט א קנין אינגאנצן צו נעמען העלפט, איז עס מיוחד צו יעדן איינעם. רש י זאגט אין משנה, התוקע לחברו, רש י זאגט צוויי טייטשן, איין טייטש זאגט רש י ער האט אים געגעבן א קלאפ אויפן אויער, לשון מורי. נאך א פשט זאגט רש י, תוקע ממש, ער האט געבלאזן, פון דעם לשון תקיעה. און דער מאירי זאגט, אז אנדערע זאגן אז דאס וואס מיר טייטשן תוקע מיינט מען ער האט געשריגן אויף די ביי דעם אויער, מיינט מען ער האט אנגעכאפט דעם אויער און האט אריינגעשריגן, אבער אויב תקע בו ער האט אריינגעבלאזן נישט אנגערירט די אויער איז ער פטור. אבער דער מאירי קריגט אויף דעם און ער זאגט, דאס וואס מיר זאגן אז אריינבלאזן אליין איז נאר א גורם, דאס איז נאר לגבי חמישה דברים, אויב ער האט אים געמאכט פאר א חירש, אבער לגבי בושת, אפילו ער האט נישט אנגערירט די אויער, איז ער אויכעט מחיוב. איז התוקע לחבירו נותן לו סלע, פאר די בושת, דער תוספות יום טוב זאגט מען מיינט דער צער ליגט אויך אין דעם כלל, פאר ביידע צוזאמען גיט ער אים א סלע. דער סלע וואס ווערט דא דערמאנט האט די גמרא געזאגט אין אנפאנג פערטן פרק, דף ל ו עמוד ב', אז מען מיינט סלע מדינה. רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי,

האט געגעבן דעם פאטש מיט דעם בעק פון די האנט מיט די אנדערע זייט האנט, דעמאלטס איז א גרעסערע בושה, נותן לו ארבע מאות זוז, דארף ער געבן פיר הונדערט זוז. צרם באזנו איז איין טייטש אין רש י ער האט געצויגן זיין אויער, מיט דעם האט ער אים פארשעמט. נאך א טייטש אין רש י ער האט פוגם געווען, ער האט איינגעשניטן די אויער. אט דאס טרעפט מען דאך דאס לשון הצורם אוזן פרה, אדער תלש בשערו, ער האט געריסן זיינע האר, אדער רקק, ער האט געשפיגן, והגיע בו רוקו, און די רוק האט דערגרייכט זיין קערפער, ער מיינט צו זאגן מיט דעם ווארט בו, אויב וועט זיין די שפייעכץ איז געקומען אויף די מלבושים, דעמאלט איז נישט אזוי דער דין, נאר הגיע בו רוקו, העביר טליתו ממנו, מ'האט פון אים אוועקגענומען זיין מלבוש, מ'האט אים געלאזט שטיין אן דעם מלבוש, פרע ראש האשה בשוק, ער האט אפגעדעקט די האר פון דער פון די קאפ פון דער פרוי אין מארק, איז אויך דער דין, נותן לו ארבע מאות זוז, דארף מען געבן ארבע מאות זוז. רש"י, התוקע לחבירו, הכהו על אזנו, האט אים געגעבן א קלאפ אויפן אויער, לשון מורי. לישנא אחרינא תוקע ממש, די צווייטע לשון טייטש תוקע מיינט מען האט געשריגן, פון לשון תקיעה. נותן לו סלע משום בושת, פאר די בושה. סטרו על הלחי, האט אים געגעבן א קלאפ אויף די באק, ווי טרעפט מען דאס לשון סטרו קלאפן, כמו ווי די גמרא זאגט, הסוטר לועו של ישראל בסנהדרין, איינער טוט א קלאפ אין די באק פון א איד, צרם משך, ער האט געצויגן. ובבכורות שמעתי, די אין בכורות דארט האב איך געהערט לשון פוגם, דארט מיינט מען פוגם, מען האט איינגעשניטן. משנה, זה הכלל, הכל לפי כבודו, דאס איז דער כלל, אלעס גייט לויט זיין כבוד, דאס הייסט אז דאס וואס מיר האבן פריער געלערנט, דאס איז די מאס, ווען מען גיט הונדערט, ווען צוויי הונדערט, ווען פיר הונדערט, און נישט ביי אלעמען גלייך, קען איך לערנען צוויי טייטשן, איך קען לערנען אז ער זאגט א חומרא, ביי אן ארעמאן גיט מען הונדערט, צוויי הונדערט צו פיר הונדערט, און ביי א גביר גיט מען אסאך מערער אדער דאס איז א קולא אז דעם סכום וואס מיר האבן געזאגט האבן מיר געזאגט ביי דעם רייכסטן מענטש אבער ביי אן ארעמאן גיט מען ווינציגער. די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין אמר רבי עקיבא אפילו עניים שבישראל, אפילו די ארעמע לייט פון די אידן, רואין אותם זעהט מען זיי כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהם, ווי זיי זענען בני חורין וואס זענען אראפגעגאנגען פון זייער פארמעגן, וואס זייער בזיון איז א גרויסער, שהם בני אברהם יצחק ויעקב, ר' עקיבא גייט אויפהייבן די עניים אז מען טוט זיי ניט אפשאצן ווי עניים, נאר ווי בני חורין שירדו מנכסיהם, מעשה באחד שפרע ראש אשה בשוק, ס'איז געווען א מעשה איינער האט אפגעדעקט די קאפ פון א פרוי אין מארק באת לפני ר' עקיבא, זי איז געקומען פאר ר' עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז, ר' עקיבא האט מחייב געווען ער זאל איר געבן פיר הונדערט זוז, אמר לו, האט דער מענטש געזאגט רבי תן לי זמן, גיב מיר א צייט ביז ווען איך דארף געבן געלט, ונתן לו זמן, ר' עקיבא האט אים באשטימט א צייט. שמרה, דאס ווארט שמרה טייטשט די שיטה נישט פון לשון היטן, שמרה די טייטש געווארט, האט איר געווארט עומדת על פתח חצרה, ווען זי איז געשטאנען ביי דעם טיר פון איר חצר, ושיבר את הכד בפניה, און ער האט צעבראכן א קריגל פאר איר, ובו כאיסר שמן, אין דעם כד איז געווען שמן וואס איז געווארן געקויפט פאר איין איסר. זי האָט געזען, עס גיסט זיך אױס דער שמן, גילתה את ראשה, האָט זי אָפּגעדעקט איר קאָפּ, והיתה מטפחת, זי האָט צוזאַמענגענומען מיט איר טפח, מיט איר האַנט, ומנחת ידה על ראשה, און אַרױפֿגעלײגט איר האַנט אױף איר קאָפּ מיט דעם שמן. װײַל אַמאָל האָט מען זיך געפֿירט, מען האָט געפֿירט, מען האָט זיך געשמירט לבריאות מיט דעם שמן. העמיד עליה עדים, ר' עקיבא האט אוועקגעשטעלט עדים זאלן דאס זען, אז צוליב דעם ביסעלע שמן דעקט זי אויף די האר פון קאפ, ובא לפני ר' עקיבא. דער מענטש מיט די עדות איז געקומען פאר ר' עקיבא. אמר לו, דער מענטש האט געזאגט צו ר' עקיבא, לזו אני נותן ד' מאות זוז, דער פרוי וואס די פרוי פאר א קלייניגקייט האט זי אפגעדעקט די קאפ, זאל איך איר געבן ד' מאות זוז פאר דעם וואס איך האב איר אפגעדעקט דעם קאפ? אמר לו, האט ר' עקיבא געזאגט צו דעם מענטש, לא אמרת כלום, דו האסט גארנישט נישט געזאגט. החובל בעצמו, דער וואס מאכט אין זיך א חבלה, אף על פי שאינו רשאי, מען טאר נישט זיך מאכן א חבלה, פטור, ער איז פטור. אחרים שחבלו בו, אנדערע האבן אים געמאכט א חבלה, חייבים, זענען זיי מחויב. הקוצץ נטיעותיו, איינער טוט אפהאקן זיינע פלאנצונגען די יונגע ביימער, אף על פי שאינו רשאי ער טאר טאקע נישט, אבער פטור, וועם זאל ער באצאלן, אחרים ווען אנדערע טוען די זאך חייבין זענען זיי מחוייב, ווי די גמרא האט געזאגט אין הכונס דף נ ח עמוד ב, אז מען האקט אפ א נטיעה וואס איז אלט איין יאר דארף מען באצאלן שתי כסף. איז דא אויך, זי מעג טון אין זיך וואס זי וויל, זי מעג זיך פארשעמען, אבער דו האסט ניט קיין רעכט איר צו פארשעמען. רש"י, אויבן. זה הכלל הכל לפי כבודו, בגמרא מפרש, די גמרא איז מפרש, קולא, צי מיינט ער דא מקיל זיין? ער מיינט צו זאגן אזוי רבי יוסי הגלילי, אז דאס וואס איך זאג,

המתין לה האט ער געווארט עד שראה אותה ביז ר'האט איר געזעהן עומדת און שטייט על פתח חצרה ובו כאיסר שמן שמן קנוי באיסר אויל וואס איז געווארן געקויפט פאר אן איסר אף על פי שאינו רשאי כדמפרש טעמא בגמרא די גמרא איז מפרש דעם טעם פארוואס א מענטש קען נישט מאכן אין זיך א חבורה וכן די זעלבע זאך קוצץ בנטיעות אינו רשאי טאר נישט אפהאקן די נטיעות. דעובר בבל תשחית, ער איז עובר בבל תשחית. דאך אנדערע האקן אפ זיינע נטיעות, חייבים דארפן זיי באצאלן, נטיעה בת שנה, אז מען האט געמאכט שאדן א יונגן בוים וואס איז אלט איין יאר, שתי כסף, דארף מען באצאלן שתי כסף, כדאמר בהכונס, ווי די גמרא זאגט אין הכונס. גמרא. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, אין די משנה שטייט רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה, אז אויב תוקע לחבירו באצאלט א מנה, מנה צורי תנן, צי דארף מען געבן מנה וואס דאס איז אין די צורי, או אדער מנה מדינה תנן, אדער מען מיינט מנה מדינה, די מאירי זאגט אין די משנה אז אין מדינה האט מען אריין געלייגט אין די מטבע נאר א אכט חלק זילבער, אז די מטבע איז געווען פון זילבער האט מען אריין געלייגט נאר א אכט חלק פון זילבער, אין צורי איז די מטבע געווען ריינע זילבער. קומט אויס דער זעלבער זוז וואס איז אין מדינה איז ווערט א אכט חלק פון דעם סלע צורי, און די זעלבע זאך דער סלע, וויל מען וויסן דער מנה וואס שטייט אין דער משנה צי מיינט מען מנה צורי אדער מען מיינט מנה מדינה, פארוואס פרעגט נישט די גמרא אויף דעם תנא קמא וואס ער זאגט סלע, וועלכן סלע מען מיינט, צי מען מיינט סלע צורי צי מען מיינט סלע מדינה, ווייל די גמרא אין אנפאנג פערטן פרק, דף ל"ו עמוד ב', האט שוין די גמרא דארטן געזאגט אז סלע מיינט מען זיכער סלע מדינה, אזוי זאגט דאך די גמרא ושל דבריהם כסף מדינה, און ווי די גמרא דערמאנט דארט א מעשה אז מען האט געהייסן באצאלן, געלט פון מדינה, תוספות דארטן דף ל"ו עמוד ב', דיבור המתחיל נותן פרעגט ווי קאן זיין אזא ווייטע חילוק, א סלע מדינה איז דאך א צוויי הונדערטסטל פון מנה צורי. און א מנה צורי, הונדערט זוז פון צורי, איז דא מנה מדינה'ס וויפיל? אכט מאל אזויפיל, אכט הונדערט זוז פון מדינה. וויפיל סלעים איז דא אין אכט הונדערט זוז מדינה? צוויי הונדערט סלעים. איז דער תנא קמא זאגט תוקע לחבירו גיט מען איין סלע, און לויט רב יוסי הגלילי גיט מען צוויי הונדערט מאל אזויפיל. זאגט דער רבינו תם אז זיי קריגן זיך נישט, דער תנא קמא רעדט בעוני און רבי יוסי גלילי רעדט בעושר, אבער תוספות זאגט זיי קענען אינגאנצן נישט אזוי זאגן, א מחלוקת איז יא דא, ווי מיר וועלן באלד לערנען אין גמרא, ער האט געזאגט הא אנא הא רבי יוסי גלילי, ווייזט אויס זיי קריגן זיך, נאר כאטש זיי קריגן זיך דאך קען מען זאגן אז דער תנא קמא רעדט זיך בעוני און רבי יוסי גלילי רעדט זיך בעושר. זאגט די גמרא תא שמע, כ'על דיר ענטפערן די שאלה, דההוא גברא דתקע ליה לחבריה, איינער האט געגעבן זיין חבר א קלאפ, אתא לקמיה דרבי יהודה נשיאה, איז ער געקומען מ'האט אים גערופן לדין פאר רבי יהודה נשיאה, אמר ליה האט רבי יהודה נשיאה צו אים געזאגט, הא אנא הא רבי יוסי הגלילי איך און אט האסטו רבי יוסי הגלילי הב ליה מנה צורי גיב אים מנה צורי שמע מינה איז פון דעם א ראיה מנה צורי תנן אז דאס וואס שטייט אין דער משנה אז ווען מען גיט א קלאפ זיין חבר אויפן אויער גיט ער א מנה מיינט מען מנה צורי. שמע מינה, איז אזוי טאקע א ראיה? פרעגט די גמרא, מאי הא אנא הא רבי יוסי הגלילי? וואס האט רבי יהודה נשיאה געזאגט הא אנא הא רבי יוסי הגלילי? אילימא וועסט וועלן זאגן הכי קאמר ליה, ער האט צו אים געזאגט אזוי, הא אנא דחזיתך. איך האב דאך דיר געזען. והא רבי יוסי הגלילי דאמר מנה צורי, איך בין דער עדות, און רבי יוסי הגלילי זאגט אז מען גיט מנה צורי, זיל הב ליה מנה צורי, גיי גיב אים מנה צורי, למימרא קומט דאך אויס דעד נעשה דיין. אז דער עד המעיד רבי יהודה נשיאה ער האט דאך געזאגט עדות, ער האט דאך געזען אז דער עד ווערט א דיין, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש, די סנהדרין האבן געזען ווי איינער האט דערהרגעט א מענטש, מקצתן נעשו עדים, א טייל פון די סנהדרין ווערן עדות, און מקצתן נעשו דיינים, און א טייל איז דיינים, דברי ר' טרפון, אזוי לערנט ר' טרפון, אבער דער עד וואס ער זאגט עדות, ער קען נישט זיין קיין דיין, דער עד הרואה, דער וועלכע האט געזען די זאך, און יעצט דארף איך נישט האבן זיין עדות זאגן ער קען ווערן א דיין, אבער עד המעיד ער קען נישט זיין קיין דיין. ר' עקיבא אומר, ר' עקיבא זאגט, ר' עקיבא האלט א עד הרואה דער עדות וואס ער האט געזען אפילו ער גייט נישט עדות זאגן קען נישט ווערן קיין דיין. כולם עדים הם, אלע קאנען דאך זיין עדות, אלע האבן דאך געזען די זאך, ואין עד נעשה דיין, א עד הרואה קען נישט ווערן קיין דיין, די גמרא זאגט דאך דעם טעם פארוואס זאגן מיר לויט ר' עקיבא'ן א עד הרואה קען נישט ווערן קיין דיין, ווייל עס שטייט והצילו העדה אז די בית דין דארף זיך באמיען אים צו ראטעווען. און אויב ער האט געזען שהרג את הנפש, ער האט דאס געזען מיט זיינע אויגן, וועט ער שוין נישט קענען געפינען פאר אים קיין זכות. אזוי זאגט די גמרא אין ראש השנה דף כ ו, פאר דאס איז די טעם פון רבי עקיבא. עד כאן לא קאמר רב טרפון. וואס זאגט נאר רב טרפון? אלא דמקצתם נעשה עדים, און מקצתם נעשה דיינים. רב טרפון איז מיקל, ער זאגט די עד הרואה, דער וועלכער האט געזען קען ווערן א דיין. אבל עד נעשה דיין לא קאמר, אבער זאגן אז דער עדות וואס איך שטיץ זיך אויף זיין עדות, ווייל פון וואנען האב איך געוויסט די זאך? פון יהודה נשיאה'ן וואס ער האט עס געזען. זאל איך זאגן ער אליין זאל ווערן א דיין? דאס האלט ער נישט, נאר מיר דארפן זאגן אז נישט יהודה נשיאה אליין האט געזען, זאל טאקע זיין אז וואס דעם דין דיין, זאגן מיר א יחיד מומחה קען משפט'ן, אבער ווען אפילו ווען א יחיד מומחה אליין האט געזען, און איך זאל זאגן עד נעשה דיין לא תהא שמיעה גדולה מראיה, אבער דורך איינעם קען איך נישט מוציא זיין קיין געלט, אזוי ווערט מבואר אין שיטה. איז דאך א קשיא ווי אזוי האט יהודה נש ר' יהודה נשיאה געזאגט אז ער וועלכער האט געזעהן ער איז דער עדות און ער איז דער דיין, ענטפערט די גמרא כי תניא ההיא ווען איז געווארן געלערנט דאס וואס רב טרפון זאגט מקצתן נעשה עדים און מקצתן נעשה דיינים, כגון שראו בלילה, זיי האבן געזען ביינאכט די זאך, דלא למעבד דינא נינהו, ביינאכט קען מען נישט מאכן קיין דין, מארגנס ווען מען קומט משפט'ן דארף מען דאך גיין משפט'ן דורך די שמיעה וואס מען האט געהערט, דעריבער זאגן מיר מארגנס. דארף מען א טייל זאגן עדות, און אויב ס'איז נישט דא נאר דריי, דארף מען אוועקזעצן אנדערע, און צוויי פון זיי זאלן פאר זיי עדות זאגן. אבער דארטן ווי מ'האט געזען בייטאג, קען מען גלייך פסק'ענען על פי הראיה, לויט רב טרפון'ען, און רבי יהודה נשיא האלט אזוי ווי רב טרפון, אזוי לערנט רש י, אז איך דארף צוקומען רבי יהודה נשיא האלט ווי רב טרפון. תוספות זאגט.

ווייל עס שטייט ושפטו העדה והצילו העדה, און אויב זיי האבן געזען ער האט דערהארגעט וועלן זיי נישט זען קיין זכות, זאגט ר' עקיבא זיין דין נאר ביי דיני נפשות, אבער ביי דיני ממונות וועט ר' עקיבא מודה זיין צו ר' טרפון'ען, קען מען זאגן אז ר' יהודה נשיאה האלט ווי נישט בלויז ווי ר' טרפון, ווי ר' עקיבא אויכעט, ווייל ר' עקיבא קריגט נישט אויף דעם דין. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן, הכי קאמר ליה, רבי יהודה נשיאה האט אזוי געזאגט צו אים, הא אנא דסבירא לי כרבי יוסי הגלילי דאמר מנה צורי, איך האלט ווי רבי יוסי הגלילי וואס ער זאגט מנה צורי, והא סהדי דמסהדי בך, נישט די טייטש איז רבי יהודה נשיאה געווען איינער פון די עדות, נאר ס'איז געווען אנדערע עדות, זיל הב ליה מנה צורי, גיי גיב אים מנה צורי. פרעגט די גמרא, וסבר רבי עקיבא דאין עד נעשה דיין, האלט רבי עקיבא ביי דיני נפשות אז דער עדות קען נישט ווערן קיין דיין, והתניא מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק והכה את רעהו, האט געשלאגן זיין חבר באבן או באגרוף.

ראוי מיט דעם עס צו מאכן, זאגן מיר אז די סיבה איז נישט געווען דער אגרוף, נאר די סיבה איז געווען א אנדערע שוואכקייט פון מענטש. אף כל שמסור לעדה ולעדים, איז יעדע זאך ווען מ'האט געמאכט די חבלה מיט א שטיין, דארף דער שטיין זיין ביי די עדות, און אויכעט לעדה ביי די דיינים, פרט לשיצתה מתחת יד העדים. אויב דער שטיין איז ארויס איז פארלוירן געגאנגען מתחת יד העדים, און די בית דין האט נישט געזען דעם שטיין, כאטש די עדות האבן עס געזען, און זיי האבן אפגעשאצט דעם שטיין אז מיט דעם שטיין קען מען מאכן א חבלה, אבער דאס איז נישט גענוג, עס דארף זיין אומדנא מען זאל אפשאצן ביי בית דין. אמר לו רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געזאגט צו שמעון התימני, וכי בפני בית דין הכהו, אפילו דעמאלט ווען מען ברענגעט דעם שטיין צו דעם בית דין, וואס ווייסט די בית דין, האט דען די בית דין געזען ווי ער האט אים געשלאגן, שיודעין, די בית דין זאל וויסן כמה הכהו, וויפיל מאל ער האט אים געשלאגן מיט דעם שטיין, ועל מה הכהו, אויף וועלכן ארט אין זיין קערפער האט ער אים געשלאגן, אם על שוקו, צי אויף דעם שוק ביי דעם פוס, או ציפר נפשו, אדער האט אים געשלאגן לעבן כנגד הלב, וואס דארט איז לייכט צו מאכן א חבלה, און די בית דין ווייסט אויך דאס נישט, נאר די בית דין מוז זיך פארלאזן אויף די עדות. איז אזוי ווי זיי פארלאזן זיך אויף די עדות וויפיל מאל ער האט געשלאגן, אויף וועלכן ארט ער האט געשלאגן, איז די זעלבע זאך דארף מען זיך פארלאזן אויף די אומדנא אויף דעם וואס די עדות טוען אפשאצן צו דער שטיין איז געווען אזעלכער וואס איז ראוי צו מאכן מיט אים די חבלה. ועוד נאך א זאך, הרי שדחף את חברו מראש הגג, ער האט אראפגעשטויסן זיין חבר, פון דעם דאך, או מראש הבירה, אדער פון שפיץ פון א פאלאץ, א הויכע ארט, ומת און איז געשטארבן בית דין הולכין אצל בירה, טו איך דען באמיען די בית דין אז זאלן ארויסגיין פון זייער לשכה און זאלן זען צי ס'איז ראוי פון דער בירה אז מען זאל ווערן געהארגעט, או בירה הולכת אצל בית דין, אדער איך ברענג די בירה צו דעם בית דין? ועוד דערנאך, אפילו זאלסט זאגן אז די בית דין גייט צו די בירה, אם נפלה אויב ס'איז איינגעפאלן, חוזר ובונה, דארף איידער די בית דין האט דאס געזען, דארף איך גיין נאכאמאל מען זאל אויפבויען צו ווייזן די הויעך צום בית דין? כ'מוז דאך זאגן אז איך פארלאז זיך. אויף די עדות וואס די עדות שאצן אפ, אזוי ווי די עדות האבן געזען, פארלאז איך זיך אויף זייער עדות, אויף זייער עדות, וואס זיי זיי זאגן אז ס'איז געווען אזוי און אזוי, און עס דארף נישט זיין מסור די אומדנא צו די עדה צו די סנהדרין, נאר צו די עדות. אלא דארף איך טייטשן אזוי, אז דאס וואס איך טו צוגלייכן אבן צו אגרוף, מה אגרוף מיוחד? שמסור לעדים די אגרוף קענען די עדות אפשאצן אף כל שמסור לעדים עס דארף זיין אז די זאך זאל זיין איבער געגעבן צו די עדות די עדות זאלן דאס אפשאצן צו מיט דעם אבן קען מען מאכן די חבלה פרט לכשיצא אבן מתחת ידו של מכה. ווען ס'איז פארלוירן געגאנגען דער שטיין מתחת ידו של מכה, די עדות האבן נישט געזען דעם שטיין, דאס וואס שטייט מתחת ידו של מכה, דאס איז לאו דווקא, אפילו ס'איז געווארן פארלוירן פון די עדות נאך איידער זיי האבן עס אפגעשאצט, איז ער אויך דער דין פטור. און דא רעדט זיך דאך אין דער ברייתא בדיני נפשות אויכעט, ווייל עס שטייט דאך דא הרי שדחף את חברו מראש הגג,

דעמאלט זאגן מיר, עד נעשה דיין, זעהט זיך פון דעם אויף אז ר' עקיבא האלט ביי דיני נפשות, זאג איך אויכעט עד נעשה דיין. ענטפערט די גמרא, לדבריו דרבי שמעון התימני קאמר, ר' עקיבא זאגט נאר לדבריו דשמעון התימני, וואס ער זאגט אז מען דארף עס ברענגען, אויפצושאצן פאר דעם בית דין, זאגט ער אים לויט דיר קען דאס נישט זיין, אבער וליה לא סבירא ליה, דאס וואס ער האט געזאגט אז וואס ווייזט אויס הכהו בפניהם עד נעשה דיין, ר' עקיבא האלט נישט אזוי, ר' עקיבא האלט אז ביי דיני נפשות זאגן מיר אין עד נעשה דיין, רשי. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שור תם שהמית והזיק, א שור תם וואס האט דערהארגעט א מענטש און נאכדעם האט ער געמאכט שאדן, דנין אותו דיני נפשות, טוט מען אים משפט'ן דיני נפשות, אז דעם שור זאל מען געבן סקילה. פאר דעם וואס המית את האדם, ואין דנין אותו דיני ממונות. דיני ממונות טוט מען ניט משפטן, ווייל א תם ווערט דאך באצאלט נאר מגופו, און דא אויך קען מען דאך נישט צאלן מגופו, ווייל דעם שור קומט סקילה. מועד שהמית והזיק, א שור מועד האט דערהרגעט א מענטש. און אויך האט ער מזיק געווען, און דנין אותו, טוט מען אים משפטן צערשט דיני ממונות, וחוזרין ודנין אותו דיני נפשות, נאכדעם משפט מען אים דיני נפשות, און ער וועט באצאלן דאך מעליה פון די נכסים פון מזיק. קדמו ודנוהו דיני נפשות, א מועד שהמית והזיק. אויב מ'האט שוין פריער גע'משפט דיני נפשות, אין חוזרין ודנין אותו דיני ממונות, קען מען אים שפעטער נישט משפט'ן קיין דיני ממונות. ביז אהער איז די ברייתא. פרעגט די גמרא, וכי קדמו ודנוהו דיני נפשות, אפילו מ'האט זיך געפעדערט, מ'האט פריער גע'משפט דעם מועד דיני נפשות, מאי הוה? וואס איז? סיי ווי באצאלט מען דאך נישט פון דעם שור, נאר פון די עליה. ליהדר ולידייניה נמי ממונות זאל מען שפעטער משפט'ן די מועד דיני ממונות. אמר רבא, האט רבא געזאגט, אשכחתינהו לרבנן דבי רב, כ'האב געטראפן די רבנן פון בית מדרש, דיתבי וקאמרי, זענען געזיצן זיי האבן געזאגט,

און איך טוה נישט פייניגן זיין דין, אזוי ווי ס'איז דא א דין ביי בעלים, ס'טאר נישט זיין קיין עינוי הדין, און מיר האבן דאך א כלל דהיינו כמיתת בעלים כך מיתת שור, און דא אויך אז מ'האט גע'פסק'נט דעם שור קומט סקילה, קען איך אים נישט אויפהאלטן ביז איך וועל אים ברענגען צו דעם בית דין, וואס די בית דין וועט דארפן אפשאצן אים צו ער קען מאכן דעם נזק. איז דאס נאר גערעדט געווארן לויט ר' שמעון התימני, אבער לויט ר' עקיבא'ן וואס ער זאגט די בית דין דארף ניט אפשאצן, קאן טאקע זיין דער דין, אפילו איך האב פריער גע'משפט דיני נפשות במועד, זאל איך שפעטער משפט'ן דיני ממונות. ואמינא להו אנא, האב איך אבער צו זיי געזאגט, אפילו תימא ר' עקיבא, די ברייתא קאן גיין ווי ר' עקיבא אויך. נאר פארוואס זאגן מיר דא א אז מען טוט נישט משפט'ן קיין דיני ממונות אויב מען האט פריער גע'משפט דיני נפשות? הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך כגון שברח, אז דער בעל הבית איז אנטלאפן, ואין חבין לאדם שלא בפניו. פרעגט די גמרא, אי ברח, אויב דער בעל הבית איז אנטלאפן, כי לא דנוהו דיני נפשות, אפילו דעמאלט מ'האט אים נישט גע'משפט דעם שור קיין דיני נפשות, היכי דיינינן ליה דיני ממונות בלא בעלים, ווי קען איך משפט'ן דיני ממונות, דער בעל הבית איז דא נישט דא? ענטפערט די גמרא, דקביל סהדי, מ'האט מקבל געווען עדות אויף די נגיחות, סיי אויף די מיתה סיי אויף די נזקים, וברח. און ער איז אנטלאפן, און עס רעדט זיך ער האט נישט קיין נכסים, דורך דעם איז ער דאך אנטלאפן, דעריבער קען איך נישט, האב איך דאך נישט פון וואס צו באצאלן, טו איך נישט משפט'ן קיין דיני ממונות. פרעגט די גמרא, סוף סוף מהיכא משתלם? סוף סוף, ווי וועל איך נעמען צו באצאלן? דו זאגסט עס רעדט זיך אז דער מענטש איז אנטלאפן, ער האט נישט קיין נכסים, און אויב כ'האב נישט גע'משפט, דיני נפשות, טוה איך פריער משפט'ן דיני ממונות. וואס וועט נאך אויפטון די משפט'ן, כ'האב דאך נישט מאני צו באצאלן. ענטפערט די גמרא, מרידיא, מ'זאמט דעם אקס, מ'פאררענט אים מ'זאל אקערן, און מ'באצאלט דעם ניזק, און נאכדעם וועל איך משפט'ן דיני נפשות. ווי איז אבער אויב קדמו ודנוהו? דיני נפשות, מ'האט שוין גע'פסק'נט אז ס'קומט דעם שור סקילה, קאן איך נישט מענה זיין דעם דין איך זאל זאמען די שור לרידיא. טאקע, דער בעל הבית איז אנטלאפן נאכדעם כ'האב מקבל געווען עדות. משפט איך פריער דיני ממונות, און איך טוה אים פאררענטן פאר ארבעטן, און פון די געלט וואס מ'באקומט פאר דעם ארבעטן באצאלט מען דעם ניזק. אבער אויב כ'האב שוין פריער גע'משפט דיני נפשות, דעמאלט קען איך נישט גיין אים מער פאררענטן ווייל כ'בין מענה דינו. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דו זאגסט דעמאלט ווען דער מענטש האט נישט קיין נכסים, איז דא א עצה מען זאל באצאלן דעם ניזק מרידיא, תם, א תם וואס האט דערהארגעט א מענטש. עס קומט דעם תם סקילה, און אויך האט ער געמאכט א שאדן, נדייניה דיני ממונות ברישא, פריער זאל איך משפט'ן דיני ממונות, איי א תם ווערט דאך באצאלט נאר מגופו, ונשתלם מרידיא, די ניזק וועט ווערן באצאלט מרידיא, פון דעם מאל וואס מען טוט אים פאררענטן צו מענטשן זאלן אקערן. והדר נדייניה דיני נפשות, און נאכהער זאל מען משפט'ן דיני נפשות, פארוואס שטייט דארט אין די ברייתא אז שור תם שהמית והזיק דנין אותו דיני נפשות ואין דנין אותו דיני ממונות? ס'איז דאך דא א עצה מען זאל משפט'ן פריער דיני ממונות און מען וועט ווערן באצאלט נישט מגופו נאר מרידיא. אמר רב מרי בריה דרב כהנא זאת אומרת, פון דא איז א ראיה, רידיא, דער רווח. וואס מען באקומט פון די מאל וואס מען טוט פאררענטן דעם אקס צו אקערן, עליה דמרה היא, דאס הייסט די עליה פון זיין בעל הבית, דאס איז נישט אין די גוף של שור, נאר דאס איז ווי אנדערע נכסי בעליו, און ביי תם איז דאך דער דין אז פון שאר נכסי בעליו ווערט מען נישט געצאלט, מען ווערט נאר באצאלט מגופו, דעריבער איז נישט דא קיין חיוב. איך זאל פאררענטן דעם שור און נעמען די געלט און באצאלן דעמאלט ווען דער שור איז א תם, ווייל א תם ווערט נאר באצאלט מגופו און נישט מעליה, רש"י.